ווי אזוי האט זיך אנגעהויבן סיווילייזעישאן? סיווילייזעישאן הייסט אז נישט נאר מענטשן וואוינען אין א ענווייראמענט, ער כאפט חיות, ער לויפט, ער צווינגט פאנגט זיי, ער עסט זיי, נאר די ענווייראמענט אליינס האט ער געמאכט, אין אנדערע ווערטער א שטאט. אין אנדערע ווערטער, נישט אז א מענטש נעמט שטיינער און ער לייגט זיי צוזאם אין א פייל און ס'ווערט א הויז, נאר די שטיינער אליינס האט ער געמאכט. וואס אונז רופן בריקס, די ערשטע מענטשן וואס האבן געמאכט בריקס זענען געווען די דור הפלגה, וואס אונז רופן דור הפלגה, ס'שטייט נישט דא די ווארט דור הפלגה אין די חומש, זענען געווען א גרופע מענטשן, דהיינו לכאורה אלע מענטשן וואס זענען געווען דעמאלטס, זיי האבן געזאגט, הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, מען קען נעמען די זאמד, די לבנים, און מאכן פון דעם, פארברענען, און מאכן פון דעם בריקס, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר, די אקט, די פיזישע אקט פון מאכן א נייע סארט זאך בריקס, דאס איז א דוגמא און א משל פאר אלעס וואס מענטשן ווילן טון אין ציוויליזאציע, און בויען שטעט, און בויען אימפעריעס, און בויען מלכיות. די רגע וואס איז דא אזא זאך איז אינטערעסאנט אז מען רעדט זיך נישט צונויף איינער צו די צווייטע, ס'איז נישט נאר דא איין לאנד, ס'איז נישט נאר דא איין ציוויליזאציע, ס'איז דא צוויי, צען, זיבעציג, א זייער אסאך. ס'וואלט לכאורה געווען בעסער אז יעדע איינער קען וואוינען אין איין שטאט אין איין לאנד זאל זיך קענען צונויף רעדן איינער מיט די צווייטער זאל זיך נישט ווערן צומישט זאל נישט ווערן קיין מחלוקת קיין מלחמות, די תורה האלט אבער נישט אזוי, די תורה האלט אין די מעשה אז בעסער איז אז מענטשן. זענען נישט אזוי שטארק, און די תורה חזר'ט איבער אין די שפראך וואס עס שטייט ביי די חטא עץ הדעת, ביי די נאך די גן עדן, מענטשן האבן געוואלט מאכן א עיר, און נישט נאר א עיר נאר אויך א מגדל, דאס הייסט א גאנצע מצב, ראשו בשמים, א גאנצע מצב, און די אייבערשטער האט געזאגט, איך בין נישט העפי, וזה החלם לעשות, נאר דא הייבט ער אן, ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, ער וועט נאך קענען טון וואס ער וויל, א מענטש קען נישט טון וואס ער וויל, ס'נישטא אזא זאך, א מענטש טראכט, און גאט לאכט, וואס האט די אייבערשטער געמאכט, הבה נרדה ונבלה שם שפתם, האט געמאכט אז זאלן נישט קענען רעדן איינער מיט די צווייטע, און מיטאמאל נישט דא נאר איין שטאט נאר זייער אסאך שטעט און זייער אסאך לענדער אזוי ווי מען האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק איש ללשונו בגויהם מיט פארשידענע שפראכן און שפראכן מיינט נישט נאר א שפראך כ'מיין די גאנצע וועג וויאזוי מען לעבט די גאנצע מנהגים די גאנצע ציוויליזאציע איז נישט נאר איין זאך און איך מיין אז דאס ווייזט אז ס'איז נישט צו וואס שטייט עס דען ממש געווען א נס איז די אייבערשטער געקומען די רגע וואס מען פרובירט צו זיין זייער אסאך קלוגער פון די טבע זייער אסאך קלוגער פון די וועלט וואס די אייבערשטער האט געמאכט בדרך ממילא הייבט זיך אן אויך מחלוקת די התחלה פון משם הפיצם השם על פני כל הארץ איז די זעלבע התחלה פון אנהייבן צו מאכן ציוויליזעישאן ס'איז נישט געווען אין די וועלט קיין ציוויליזעישאן ווי אלע האבן געלעבט צוזאמען בשלום נאכנישט ביזדערווייל. די מעשה פון דור הפלגה איז לכאורה די לעצטע מעשה וואס מען קען רופן מעשה'ס פון מעשה בראשית, אויב מען וואלט מיך געפרעגט ביז ווי אין ספר בראשית איז א משל אדער שווערע צו פארשטיין כפשוטו, ווי קען מען אן ווי הייבט זיך עס אן, אסאך מאל פרעגט מען אזא שאלה, ווי הייבט זיך עס אן אז מען קען זאגן אז עס איז נישט קיין משל, פון דא פארשטייט מען, וואלט איך געזאגט בראשית פרק י א, פונקטליך ווי אין די פרק קען מען זיך דינגען, אבער לכאורה ביז נאך די דור הפלגה איז אלץ מעשות וואס רעדן וועגן מענטשהייט אזוי ווי עס איז, יא, און עס רעדט זיך וועגן א מענטש, אפילו נח איז נישט באמת א מענטש, מען רעדט נישט וועגן נח, ער איז די איינציגסטע מענטש וואס איז געבליבן אין די וועלט, דאס הייסט פון אים האט זיך אנגעהויבן א נייע וועלט, ער איז נאך פון די התחלות, ער איז נאך א נישט נאכנישט קיין מענטש. און די דור הפלגה, דאס איז די לעצטע מעשה וואס שטייט פירט זיך טאקע אויס אזוי ווי אונז האבן געלערנט על כן קרא שמה בבל, פארוואס הייסט די בבל? ווייל דארט בלל השם, דארט איז געווען אלע מענטשן אנהייב, און שפעטער איז בלל השם שפת כל הארץ זענען זיי צושפרייט געווארן פון דארט. מכאן ואילך ביי די ענד פון די פרק האלטן אונז שוין ביי איין מענטש, ביי אברהם אבינו מיט זיינע דריי ברידערס, תרח מיט זיינע דריי קינדער, דאס איז שוין ממש א מענטשליכע מעשה, הגם די מעשה פון די אבות איז אוודאי אויך א חלק פון מעשה בראשית, ס'איז כללית'דיגע זאכן פון דעם לערנט מען וואס גייט געשען אין די עתיד מיט זייערע קינדער, אבער דא רעדט מען שוין פון איין פאלק, און דאס איז ממש די קשר, מען לערנט פון די הפלגה, ס'איז געווארן פארשידענע פעלקער, די פריערדיגע פרק האבן אונז אויך געלערנט, ס'איז געווארן פארשידענע פעלקער, די זיבעציג אייניקלעך פון נח, און יעצט איז דא יעצט אונז פאוקעסן שפעטער אינמיטן פרק י ב ווען מ'לערנט ויאמר ה' אל אברם מיטאמאל פאוקעסט נאר אויף איין מענטש און די פרק נעמט אונז און ס'ממש ווייזט אונז ווי אזוי ס'איז געווארן פון שפה אחת ביז די עשרה דורות אלה תולדות שם שם ארפכשד שלח עבר פלג רעו שרוג נחור נאכדעם איז דא די דריי קינדער פון נחור אזוי ווי אין די ערשטע דורות פון אדם עד נח, אדם עד נח איז געווען צען דורות און די צענטע וואס האט געהייסן לעמך האט נח האט געהאט דריי קינדער שם חם און יפת, די זעלבע זאך די צענטע פון די צען דורות פון שם ביז אברהם, אדער פון נח ביז אברהם איז די צענטע וואס הייסט תרח געהאט דריי קינדער האט געהייסן אברהם נחור און הרן און זיי האבן אנגעהויבן צו גאנגען פון אור כשדים, אור כשדים לכאורה איז אדער די זעלבע פלאץ אדער נאנט צו ווי די מגדל בבל איז געווען, די תורה איז נישט מקשר די מעשה, ס'שטייט נישט אויף ווען די מגדל בבל איז געווען, אבער אונז פארשטייען אז ס'האט עפעס א שייכות די מעשה'ס, און דא הייבן אונז אן די ענד פון די, דא ענדיגט זיך די פרשיות וואס זענען אין בראשית, וואס זענען אזוי מ'קען זאגן שווערע פרשיות, מיסטישע פרשיות, און ס'הייבט זיך אן די פרשיות פון וימת תרח בחרן, דא הייבט מען אן צו רעדן פון די ערשטע מענטש וואס מ'רעדט.